בזכות אהרן דוד הלוי בן הדרה שיחיה לכבוד יום ההולדת שלו י ג אדר.
ב' חלקים משיחת תענית אסתר תשמ א.
ס'איז דאך דא כמה עניינים וועגן וועלכע ס'רעדט זיך אין צוזאמענהאנג מיט תענית אסתר, אנהייבנדיג ווי מ'זאגט אין תפילת ענינו, דער ענין התשובה, און און זאל זיין דער מענה די קבלת התשובה פון דעם אייבערשטן אין אן אופן פון טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, וואס דאס איז דאך אויכעט פון די מעלות מיוחדות און אויפטו,

אדער אז מוז דאך זיין און ס'איז דאך דא דער ענין מיוחד שהזמן גרמא וואס איז פארבונדן מיט י ג באדר וואס דעמאלט האט מען קובע געווען י ג קובע געווען תענית אסתר וואס צום אלעם ערשטן איז דאך דא מודגש און מפורש בגלוי וואס האט זיך אויפגעטאן ב י ג באדר, אז דעמאלט איז געווען ווי מען זאגט אין דער מגילה נקהלו ועמוד על נפשם, וואס דאס איז דאך געווען דעמאלט, אבער התורה איז דאך היא נצחית, א הוראה נצחית, ובפרט ווען ס'קומט דער זמן בשנה על דרך ווי ס'איז געווען דעמאלט, האט מען גלייך די הדגשה פון נקהלו ועמוד על נפשם, וואס אט דא איז דאך אויכעט דער אפטייטש אז ס'דארף זיין ביי יעדער אידן און ביי אלע אידן דער ענין פון נקהלו,

ביז אין אזא מין אופן אז נוסף וואס מען זאגט ואהבת לרעך כמוך, זאגט מען אז דאס כמוך קען דאס אבער זיין ווי צוויי באזונדערע זאכן, ער איז אוהב רעהו ווי ער האט ליב זיך, און זאגט מען דא נאכמער אז עס ווערט נקהלו און ווי מען זאגט בנוגע צו הקהל די מצוות הקהל, אז דעמאלט ווערן יעדער איד און אלע אידן א טייל פון די זעל פון איין מציאות, וואס די מציאות ווערט אנגערופן בשם קהל. וואס דאס איז נאך מערער ווי אן אדער א הידור און א שלימות אין ואהבת לרעך כמוך אז דאס ווערט איין מציאות, און בנוגע צו י ג אדר איז דאך אויכעט ווי פארשטאנדיג פון דעם סיפור המגילה אז ס'איז געווען פארבונדן דער ועמוד על נפשם איז דאס געווען דער נפש פון מנער ועד זקן טף ונשים, וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג אז ועמוד על נפשם, גייט עס אויף זיי אלעמען, וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג אז דער ונקהלו איז דאס אויכעט מנער ועד זקן טף ונשים, וויבאלד אז דעם יאר קומט זיך אויס פורים ביי שישי בשבת וואס דערפאר איז דאך דא עניינים וואס מען איז מקצר בכמות ביום הפורים, איז דאך אויכעט דער כאן הזמן און אויכעט המקום אויף ממלא זיין על כל פנים במקצת ערב פורים דורך רעדן אן ענין אויכעט פארבונדן מיט פורים. וויבאלד דעם ענין פון פורים כמדובר איז דאך פארבונדן מיט די הכנה לזה, וואס די הכנה אין ערב פורים איז געווען דער נקהלו ועמוד על נפשם, און די הכנה האט זיך נאך אנגעהויבן מיט כמה חדשים לפני זה, ווי אסתר האט אנגעזאגט לך כנס את כל היהודים, מען זאל צוזאמענקלייבן אלע אידן

ביז ווי די עניינים בפשטות אפי' דעם חשך כפול ומכופל פון גלות, וואס דער גלות איז אויכעט דא אין דעם אלע טעג פון עבדי אחשורוש אנן, כולל אויכעט ימי הפורים גיט מען א אידן דעם כח און ער פירט דאס דורך בפועל אז ער שטייט אין אן אופן פון עד דלא ידע, ער האט ערשט דא געזאגט און גערעדט אין תפילה וועגן גלות, דערנאך אבער פועל'ט ביי אים פורים, אז ער ווייסט ניט פון דעם גאנצן ענין אז ס'קאן גאר זיין א מציאות פון גלות, און ער שטייט לבסומי בפוריא אין אן אופן פון שמחה גדולה ביותר, אנהייבנדיק פון תורה, אורה זו תורה, און ווי דער רבי נשמתו עדן ער טייטשט אפ אז לבסומי בפוריא פארבונדן מיט לימוד התורה בכלל ובפרט מיט לימוד פנימיות התורה בהקדמת עבודת התפילה דורך דחילו רחימו ביז צו אהבה בתענוגים וואס אט דאס איז אויכעט פון די עניינים פון פורים זענען זיי דאך מדגיש די ענינים פון אהבת ישראל דורך משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, און דורך דערויף וואס סעודת פורים איז דאך משפחה און משפחה, ווערט דאך ווערן זיי דאך אויכעט אלע פאראיינציגט אין דעם העכסטן אופן, און דו ובמיוחד אז דאס שטייט אז פורים קומט אויס ביום השישי, וואס דעמאלט זאגט מען דאך הוי' מלך גאות לבש, דערפאר וואס דער אדם הראשון וואס איז דעמאלט באשאפן געווארן, האט גלייך מכריז געווען און פועל געווען אויף דער גאנצן גאנצער בריאה, אז זיי זאלן מקבל זיין מלכותו אין אַן אופֿן פֿון מלך גאות לבֿש, וואָס דאָס ברענגט דאָך אַרײַן די אחדות אין צוגאָב, אַז די אחדות פֿון צווישן ייִדן און בײַ יעדער ייִדן און בײַ אַלע ייִדן ווערט אַן אחדות פֿון דער גאַנצער בריאה. אז די גאנצע בריאה דומם צומח חי ומדבר איז מקבל אויף זיך מלכותו יתברך ברצון, בדוגמא ווי ס'איז געווען ביי מתן תורה, וואס דעמאלט איז דאך אויכעט מד' רוחות און מלמעלה ומלמטה איז געגאנגען דער קול פון אנכי הוי' אלקיך, דער ענין פון מודה בכל התורה כולה, דער קול פון לא יהי' לך אלקים אחרים, דער כופר בעבודה זרה, און דאס האט געפועלט אויף דער גאנצער בריאה, אז שור לא געה וצפור לא צפצף, ס'איז געווען אן אחדות גמורה, בדוגמא ווי ס'וועט זיין לעתיד לבוא, הוי' אחד ושמו אחד, באופן גלוי כפי שאני נכתב כך אני נקרא.